א גוטן ערב שבת קודש פרשת ראה. מיט גרויס צער נעמט כלל ישראל אויף די ביטערע בשורה אז כבוד קדושת אדמור מטאהש זכר צדיק לברכה איז אוועק נאך א לאנגע קראנקייט וואס ער איז געווען קראנק שוין אפאר יאר. רבותי לאמיר זיך אביסל דורכשמועסן. ס'איז געווען ר' משה מרדכי לעלובער. פלעגט פארן פון ארץ ישראל צום קארלינער רעבן אויף קארלין אויף פוילן, ער פלעגט זיצן אונטן מיט די שיף פלעגט ער פארן פלעגט ער זיצן אונטן ווי די פערד זענען געזעסן ווייל ער האט נישט געוואלט נכשל ווערן מיט קיין ראיות אסורות אויף פרויען צו קוקן, פלעגט פארן דעמאלטס אויף די שיפן, איר פארשטייט ס'איז געווען נישט צניעות'דיג, האט אים אמאל א איד געפרעגט איך פארשטיי מיך נישט שטייט דאך אז אז מ'פארט צו א צדיק,

צדיק ווי דער טאהשער רבי, איר וואלט אים צוגענומען פאר אלול, איך בין געווען מיט דעם איד זייער נאנט אסאך אסאך יארן, איך פלעג קומען צו אים מיט ר' ישראל משה וואסנער זכרונו לברכה, ר' ישראל משה פלעג געבן זייער אסאך געלט פאר טאהש, יעדן פרייטאג צונאכטס ווען אונז זעמער געפארן פלעגט זיך טאהשער רבי איינשפארן מיט מיר און מיט אים א גאנצע נאכט און אריין געהארעוועט אין אונז, און זאגן שיינע חסידות דברי מוסר, אמאל פלעגט ער פארלערנען. די קאמארנע ספרים, דער איד איז געווען א הויעכער איד וואס ער וואלט געווען א פלא אפילו הונדערטער יאר צוריק, כ'פלעג אלץ זאגן אין טאהש, כ'פלעג דארט רעדן דרשות, מ'האט מיך מכבד געווען ווען דער רבי איז דארט געווען, ביי מלוה מלכה'ס, ביי אנדערע זאכן, פלעג איך זאגן, אויף אנדערע רבי'ס מוז מען זיין א מאמין, זיינע תפילות גייען הויעך, זיי פליען אין הימל, ער פליעט אין הימל, טאהשער רעבן האט מען נישט געדארפט זיין א מאמין, מ'האט עס געזען. וויאזוי האט מען געזען? איך האב געזאגט פאר איינעם, זאלסט נאכמאכן הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה פון טאהשער רעבין, דארף מען האבן הימלישע כוחות, נישט געגעסן און נישט געשלאפן, און דאס איז שוין נאך וואס איז שוין געווען א חודש אלול מיט א חודש תשרי, האט ביי דעם איד געזען עבודה שאין כדוגמתו, אבער מער פון דעם. איז דא א מורא'דיגע זאך, געווענטליך א רבי אז קומט איינער הייבט ער אן צו מאכן א חשבון, וויפיל געלט האט ער, וויפיל איז ער ווערד, וויפיל געבט ער מיר איבערן יאהר, וויפיל קען איך האבן ביי עם, צום טאהשער רעבן האט מען געקענט קומען אפילו אן א דעם אז מען האט עם אמאל געגעבן געלט, ס'פלעגן קומען אידן וואס האבן זיי קיינמאל אים נישט געגעבן א פעני און זיך קומען אויסוויינען און זיי ברויכן האבן חתונה צו מאכן און ער האט יעדן געטרייט צו שאפן, ער האט זיי געשיקט צו גבירים כאטשיג ער האט געוואוסט אז ער שיקט זיי צו דעם גביר, דאך דער גביר אים געבן ווייניגער, ער האט זיך אין די א מיט די אלע זאכן נישט גערעכנט, יעצט ווען ס'איז געקומען חודש אלול האט מען דערקענט אויף דעם איד ס'איז אלול, פלעגט זיך איינשפארן אין די נשים מקווה, נישט געוואלט האבן קיין קוויטלעך האט נישט געוואלט געזעגענען, ער פלעגט אויסזאגן דריי מאל תהילים יעדן טאג אמאל צוויי מאל, ער פלעגט מיר זאגן פאר מיר און ר' ישראל משה, אונז פלעגן מיר קומען אלול זיך געזעגענען פלעגט ער זאגן אלול ברענט אויף מיר די הויט. ס'איז א איד וואס מ'פלעגט אים געבן מיליאנען. יעצט רבותי, אז דער אייבישטער דארף נעמען צוויי אזעלכע מיידלעך פאר א קרבן ציבור, און נאכדעם דארף ער נאך צונעמען דעם טאהשער רעבן אויכעט, נאך פאר ראש השנה, און נאך פאר חודש אלול וואס דער איד האט אראפגעלייגט אן אלול מ'האט דערקענט אויף אים אז ס'איז אלול, דארף מען אונז אסאך רחמים. די גמרא ברענגט, אין רבי זיירא'ס געגנווארט האבן געוואוינט אסאך מענטשן בעלי עבירות, זיי האבן געזינדיגט ליידער. און רב זירא האט זיי געזאגט מוסר, זיי האבן אים געלאכט אין פנים, ווען ער איז געשטארבן האבן זיך אלע צעוויינט און זיי האבן געזאגט, ביז יעצט איז דאך געווען דער וואס האט אויף אונז באשיצט דער רב זירא, און היינט אז אונז האמיר נישט אים, האבן זיי זיך צעוויינט און זיי האבן אנגעהויבן תשובה צו טון, רבותי ס'איז שוין נישט דא קיין טאהשער רבי אויך נישט, דער חודש אלול האט מען אויף אים דערקענט ווי ער האט געברענט און ער האט זיך צוגעגרייט צום יום הדין. ווער העט אויף אונז יעצט מגין זיין, העט ארויפגיין אין אלע הויעכע הימלען, און ווער העט אונז געדענקען. די גמרא ברענגט ס'איז געווען איינער וואס האט געהייסן לעזער בן דורדיא, ער איז געווען א בעל עבירות און נישט געווען א זונה אין די שטאט וואס ער האט זי נישט בועל געווען, ער איז געווען די לאועסט אוו די לאועסט, ברענגט די גמרא אז ער האט באצאלט פאר עפעס א זונה זייער אסאך געלט, געווען זייער א שיינע, זי האט געוואוינט אויף יענעם, מ'האט געדארפט אריבער פארן דעם ים צו איר, שטעל דיר פאר, ער האט אריין געלייגט כוחות איבער כוחות, און ער איז שוין אנגעקומען צו איר, און ער האט איר באצאלט דאס געלט, און זיי האבן זיך שוין געלייגט אין בעט, בקיצור, און זי האט געלאזט א נפיחה, א לופטל, געט אים א זאג, זעהסט לעזער, אזוי ווי די נפיחה קען קיינמאל נישט צוריק קומען, אזוי וועט דיך דער אייבערשטער נישט מקבל זיין לתשובה, אזא משוגענער בעל עבירה קומען מיט א שיף, פון אריבערן ים און באצאלן אזויפיל געלט האט עס אים געגעבן א ריר אין דעם הארץ, איז ער אראפגעגאנגען, ער האט נישט געזינדיגט און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, זון, זון, זיי מתפלל אויף מיר איך זאל קענען תשובה טון, האט די זון געזאגט, אין די צייט וואס איך וויל מתפלל זיין אויף דיר, דארף איך אויף מיר מתפלל זיין. ווייל ס'שטייט אז די זון העט אונטערגיין ווען משיח העט קומען, איך דארף אויך האבן א קיום, דארף איך מתפלל זיין, און אזוי האט ער געזאגט לבנה לבנה, האט די לבנה אים אויך געענטפערט איך דארף אויך האבן א קיום, נאכדעם איז געווען די בערג און די טאלן, און יעדער האט אים געזאגט ס'איז דא א פסוק אז די בערג וועלן אויך אונטערגיין און די טאלן אויכעט, האט ער געזאגט איך זעה. אַז די זאַך ווענדט זיך נישט אין קיינעם, נאָר אין מיר, האָט ער גענומען זײַן קאָפּ און ער האָט עס געלייגט צווישן די פֿיס און ער האָט אָנגעהויבן צו וויינען, תּשובֿה צו טאָן. ער האָט אַזוי תּשובֿה געטאָן, אַז זײַן נשמה איז אַרויס פֿון אים, איז אַרויס אַ בת-קול און זאָגט, רבי, יעצט האָט ער שוין גערופֿן אַ טייטל, רבי אליעזר בן דורדיא, רבי, זאָגן די ספֿרים, ווײַל ער איז געווען דער רבי פֿון כּלל-ישׂראל. פארוואס ער האט אויסגעלערנט יעדן אז אין הדבר תלוי אלא בי, אוי געוואלד, איז ער אויסגעגאנגען א בת קול און געזאגט רבי אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא, רבותי!

אוי דער טאשער רבי גייט ארויף אין הימל ער גייט ער גייט מאכן עבודת הלוי א איד וואס האט אונז אויסגעלערנט אביסל וואס דאס הייסט דאווענען מיר האבן אים נישט געקענט נאכמאכן קען נישט אזוי טאנצן א גאנצן דאווענען מיר האבן אים קיינמאל נישט געקענט נאכמאכן אבער מיר האבן כאטש געזעהן וואס עס פעלט אונז ווער וועט אונז יעצט ווייזן וויאזוי א איד דארף דאווענען א שאקל טאן זיך פארן אייבערשטן א קרעכץ טאן. ווער וועט אונז דאס יעצט ווייזען ווי וועלן די קינדערלעך זעהן דער יונגער דור וויאזוי מען דארף א דאווען טון פארן אייבישטער, און וויאזוי מען דארף טון א טובה פאר א איד, זיך קיינמאל נישט גערעכנט, דער האט מיר געגעבן אזויפיל צו לייזן, דער איז נישט מיינס א חסיד, איך ווייס א איד וואס טאהשער רבי האט זיך זייער געמוטשעט נאכן לאגער, דער איד האט געהאט דעמאלטס אסאך געלט און געמאכט אסאך געשעפטן, און ער איז געווען אפילו א קרוב מיטן טאהשער רבי, האט אים דער טאהשער רבי געבעטן איך האב נישט אויף שבת, און דעמאלטס האט מען דאך אנגעקוקט דעם טאהשער רבי ווי א שלעפער, ס'איז א פרומער בחור, ווער האט געקוקט זיין וועג, אפילו א שידוך האט ער קוים געטראפן, ער איז שוין געווען אן אלטער בחור, איז למעשה האט ער אים גארנישט געגעבן, מיט פערציג יאר נאכדעם איז ער געפאלן נעבעך א קרבן, ער האט פארלוירן זיין געלט, ווי האט ער זיך געווענדעט? טאשער רבי'ן טאשער רבי האט אים געגעבן הונדערטער טויזענטער דאלער ער זאל האבן פון וואס צו לעבן, איך ווייס פון די נאנט ווייל איך בין געווען פארמישט אין אסאך פון זיינע צדקות, ווייל א גרויס חלק פון זיינע צדקות איז געקומען פון הרב ישראל משה וואזנער, דער טאשער רבי פלעגט אים זאגן דו ביסט דאך מיך אזוי מחיה מיט געלט,

יעדער וועט דיך מקנא זיין, טאקע א לאנג געווארט צוואנציג יאר, אבער מען זאגט עס איז בעטער לעיט דען נעווער, אוי און ער וועט זיך אויך יעצט טרעפן מיט זיין רעבעצן, די רעבעצן האט אויף אים אזויפיל געהארעוועט, די רעבעצן איז געווען א אויסערגעווענליכע רעבעצן, דרײַ פארטאגס פינעווע פארטאגס מען האט געקאלט מזכיר זיין א מקשה לילד א יולדת פלעגט זי זאגן איין מינוט איך וואש מיר נעגל וואסער און איך גיי אריין צום רבי'ן. די רעביצין איז געווארן קראנק, זי האט געהאט א סטראוק, מען האט זי אריינגעברענגט אין די סוכה, איז אמאל זאגט איר דער רבי, איך האב מיר גע'חלומ'ט נעכטן ביינאכט אז דו וועסט האבן א רפואה שלימה, זאגט זי רבי, ווי כאפסטו נישט אז האסט נישט גע'חלומ'ט, דו שלאפסט דאך נישט, ווען האסטו גע'חלומ'ט, א איד וואס האט קיינמאל נישט געשלאפן, און האט קיינמאל נישט מבטל געווען צייט, זיך מיט קיינעם נישט געקריגט, ער האט זיך געמאכט זיין שחיטה, זיין שטעטל, ער האט נישט געהאט צו טון מיט קיינעם. איז אזא איד דארף ער יעצט געבן א קרבן? שטעלט זיך פאר ווי שמאר כלל ישראל האלט דער סמך מ'עם איז דארט מקטרג, אוי געוואלד! רבותי לאמיר אלע תשובה טוהן, לאמיר טוהן אזוי ווי די שכנים פון רב זירא'ן, און לאמיר טוהן אזוי ווי רב לעזער בן דורדיא, זאגן אין הדבר תלוי אלא בי, רבותי אונז זעמיר די נעקסטע דור, אויף אונז קוקט מען ארויף. די קינדער קוקן ארויף אויף אונז, און לאמיר זיך צוזאמען נעמען, און לאמיר זיך באמת אנהייבן אויפצופירן בעסער, אוי געוואלד! און לאמיר זען אז ס'זאל זיין שלום אינעם שטעטל, און מען זאל זיך צאמנעמען, און נישט צוברעכן די הארעוואניע וואס דער איד האט אריינגעלייגט, דער איד האט געאקערט מיט די נאז, ער האט נישט געהאט קיין ידידים פון אנפאנג, קיינער האט זיך דאך נישט וויסנדיג געמאכט אויף אים, געווען א אידל וואס האט אזוי געדאוונט, געדענק איך בין געווען אמאל אין ענגלאנד, טאהשער רבי געווען דארט אויף א שבת, האט ער געזאגט שלש סעודות תורה פאר בעל הבתים, מען זאל לערנען, מען זאל דאווענען, האט זיך אנגערופן דארטן נאכן די תורה, עפעס א איד, זעהסט? בעל הבתים הערן קיינמאל נישט אזא תורה, בחורים הערן דאס, א איד קען דאס רעדן פאר בעל הבתים, דאס איז א געוואלדיגע זאך, רבותי! לאמיר אהער נעמען זיינע ספרים עבודת עבודה, די אלע אנדערע ספרים, און לאמיר זיך צוריק קערן צום באשעפער, ס'איז יעצט א מורא'דיגע שנת פקידה, ווייל ס'איז סוף א שמיטה יאר, אין בן דוד בא, זאגט די גמרא אין סנהדרין נאר ביי סוף שמיטה, רבותי לאמיר זיך צוזאם נעמען, און לאמיר תשובה טון זיך צוריק קערן צום באשעפער. טאהשער רבי איז אזא גוטער בעטער אזוי ווערט דא געבעטן פאר יעדן. דא אין די מעשה פון תהלים תהלים'לעך ווערט געברענגט אז ס'איז געווען אמאל א איד וואס האט אויסגעזאגט יעדן טאג גאנץ תהלים אין א שטאט, קיינער האט נישט געוואוסט ער איז געווען א פשוט'ער איד, בקיצור דער איד איז נפטר געווארן קיינער האט נישט געוואוסט, איז ער געקומען צום רב אין חלום און ער האט אים געזאגט וויאזוי לאנג איך האב געלעבט האב איך געזאגט יעדן טאג תהילים, בין איך געווען דער שומר אויף די שטאט, אין מיין זכות האט דער אייבישטער מוחל געווען פאר די שטאט, היינט אבער אז איך בין שוין נישט דא, איז די שטאט אין א גרויסע סכנה, און איך בעט דיך אנטלויף, אזוי האט ער געזאגט פארן רב, און זאג עס פאר די גאנצע שטאט, און ווער ס'וועט גלייבן זאל מיטלויפן, אוודאי האט זיך דאך יעדער אויסגעלאכט, וואס איז געווען דער סוף? די סוף איז געווען אז דער רב איז אנטלאפן און די שטאט איז נישט מיטגעלאפן און די גאנצע שטאט איז חרוב געווארן, רבותי דער תהילים זאגער דער הייליגער טאהשער רבי איז שוין נישט דא. מען האט אויסגעזאגט תהילים אינמיטן די וואך און מען האט אויסגעזאגט תהילים יעדן שבת קודש און וואס איז געווען? מוצאי יום טוב, אנדערע רעבעס זיצן און פירן גרויסע טישן, טאהשער רב האט אויסגעזאגט תהלים, ביז פארטאג נאך שבועות, ער האט געזאגט די תהלים, דאס וועט אונז ברענגען ישועות מיט רפואות מיט אלעם, סאו רבותי לאמיר זיך צוזאם נעמען, אנהייבן צו זאגן מער תהלים, דאווענען מער ווארעמער. איך געדענק אמאל האט רב ישראל משה געפרעגט דעם רעבען פרייטאג צונאכטס נאכן טיש, די רבי פלאגט זיך דאך אזוי מיט געלט, ס'האט אויסגעפעלט מיליאנען, זאגט ער פארן רעבן, רעלעטיוולי ספיקינג האסטו דאך גאנץ א קליינע קהילה דא, וואס דארפסטו טראגן אזא עול, ס'איז דא פופציג מענטשן צו הונדערט מענטשן אין שטעטל, האט אים די רבי געזאגט, רב ישראל משה, ווען מען זינגט אהבה רבה שבת ביי מיין טיש, וואש איך אויס נשמות פאר טויזענטער אידן, אזוי האט ער געזאגט, טויזענט. אידן, וואש איך אויס די נשמה. די היי פונקט, די היילייט פונעם טאשער רבינ'ס טיש, איז דאס טאקע געווען דער אהבה רבה, ווייל קיינער זינגט נישט אהבה רבה ביים טיש פרייטאג צו נאכטס, און מען זינגט עפעס אזא מין שיינעם ניגון, ס'פלעגט טאקע אויסוואשן די נשמה. איך דענק די טיש וואס מען פלעגט דארטן זיין און מען האט געזינגען אהבה רבה.

האט מורא'דיג מיטגעהאלטן אז מען דארף רעדן מיט בחורים, איך געדענק טאהש'ע רבי האט אונז אמאל פארציילט פאר מיר מיט רב ישראל משה'ן, געווען אמאל וואס צוויי בחורים האבן געטוהן וואס מען האט נישט געטארט, זיי האבן זיך אנגעכאפט און מען האט זיי אריינגעשלעפט צום רעבן און מען האט זיי געהייסן ארויסגיין, פארלאזן טאהש. איז איינער פון די בחורים געווען זייער א קלוגער, זאגט ער פארן רעבן, רעבע איך זאג דיר די אמת איך האב קיינמאל נישט געוואוסט אז מען טאר עס נישט טוהן, האט דער רבי געזאגט פארן משגיח דעמאלטס געווען משה ברוך, און ער האט צוזאמגערופן מענער, פרויען, קינדער, יעדער איז געקומען, און ער האט געזאגט א דרשה כל האוחז באמה, ווען איינער כאפט אן דארטן ביי יענעם אבר כאילו מביא מבול לעולם, און ער האט אנגעהויבן צו זאגן די אלע גמרות זייער. ארויסגעזאגט עקספליסיט און ער האט געזאגט די בחורים וואס מען טאר נישט טוהן און ווער ס'געדענקט די דרשה זאגט מיר נאך ביז היינט ס'ליגט אים אין די ביינער און ס'געוען נאכאמאל שפעטער וואס ס'געוען עפעס עטליכע בחורים האבן אינאיינעם געטוהן וואס מען טאר נישט איר ווייסט דאך האט די רבי זיי אריינגערופען צו זייער זייער שטארק אויסגעמוסרט וואס האט ער אונז פארציילט פארציילט פאר מיר רב ישראל משה'ן און נאכדעם זאגט ער כ'האב מתפלל געווען פאר זיי און כ'האב זיי געטרייט גראד חתונה צו מאכן כ'האב זיי ברוך השם חתונה געמאכט

הרב הצדיק ר' מאיר פעקעטע געווען א חסידישער איד, א דורכגעווייקטער חסידישער איד, ער פלעגט מיר זאגן אסאך ענינים און פון קאסען און פון אלעם, האט ער מיר געזאגט אז אים האט מען גענומען, ער האט געארבעט אין אמעריקע, ער האט געדרייווט א טראק, מהדרין דעירי, פארדינט א שיינע וועידזש, דער רבי האט אים גענומען און האט אים געזאגט, איך וויל דו זאלסט דא קומען זיין נאכט וועכטער און דו זאלסט אבאכט געבן אויף קדושה וטהרה פון די בחורים, ס'האט ער מיר פארציילט, פלעגט ארומגיין ביינאכט אין די דאמעטאריס, און ער האט געכאפט אלס א שמועס מיט א בחור אויך, ער האט אים געזאגט וואס מען טאר נישט, און וואס דאס הייסט א טהרת המחשבה, ריינע מחשבות מיט אלעם, ער געווען א מורא'דיגער מענטש, אזא פרומער, ערליכער, דורכגעווייקטער חסידישער איד. עניוועי, רבותי דער אייבערשטער זאל אונז שוין העלפען, אוי אוי אוי אוי, ס'זאל זיין בלע המות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן. כ'האב געוואלט. זאגן פארן עולם איך בין געקומען דא אויף פיניקס אריזאנע וועגן א מקווה, איך האב געדארפט פארן פאריגע וואך אויף ארץ ישראל, מען רופט מיך איך זאל קומען דארט דרש'ענען קעגן פעדעפיליע און אויך וועגן מאכן מקוואות, זיי ווארטן אויף מיר די רבנות מיט אנדערע דארף בודק זיין אפאר מקוואות, אפילו די עדה וויל שוין איך זאל קומען בודק זיין אפאר מקוואות, עניוועי האט מען מיך אפגעקאלט ס'איז דא דא א רב וואס ער טוט פאר רוסישע אידן און ער שאפט שוין צוויי יאר געלט, ס'דא דא א מקווה חב"ד אבער ער שאפט געלט ווייל ער איז אביסל ארויסטיר אפאר מייל ארויסטיר און ער האט געזאגט ער האט יעצט גענוג געלט איך זאל אראפקומען האב איך געזאגט פיין כ'וועל קענסלען אלעס איך קום צו פליען אין די זעלבע צייט מיין מאמע הריני כפרת משכבה פלעגט אלס זאגן אז ס'רעגענט גיסט אין די זעלבע צייט האט מען מיך אפגערופן פון פלארידע פון נארט מיאמי ביעטש דארט אין קהל חסידים ס'דא איינער ראזענבערג ער איז דארטן א מקווה איד. ער טוט אלעס וואס איך זאג אים, איך בין שוין אפאר מאל אראפגעפארן איבערטוישן די וואסער, ס'איז שוין אן אלטע מקווה, שוין אלט מסתם פופצן צוואנציג יאר, אבער זיי רירן זיך נישט אן מיר. בקיצור האט ער מיך אפגערופן וויאזוי מען טוישט וואסער, זאג איך אים ס'הייסט וויאזוי מען טוישט וואסער, און פונקט ווי איך עפן א קאר א הוד, די קאר ארבעט נישט, עפן איך דעם הוד, איך גיי זוכן וואס איז ראנג, האסט עפעס א רב? האסט אמאל געלערנט? זאגט ער, איך ווייס נישט, דער דזשיבאוער איז דא געווען, דער פון מאנטריאל דער שייגעץ, און ער האט געזאגט, גיי אריין אין בור, טריקן אויס ביידע בורות און לאז אריין וואסער. זאג איך, אבער דער דזשיבאוער שייגעץ ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט אים, קודם דארף מען וואטשן אז די בורות זאלן זיין טרוקן. נאכדעם דארף מען וואטשן אז דער צינור זאל זיין געהעריג כשר, נאכדעם דארף מען וואטשן דעם דאך, זאג איך אים דעם דאך האב איך אליין שוין איבער געמאכט אפאר מאל ווייל ס'האט געהאט געוויסע ס'זינקט משך די היט זינקט עס ווערט אזאלעכע בית קיבול'ס, און די ערשטע מאל האט עס געהאט אזאלעכע קליינע שטיינדעלעך אויף די טיילס פון די דאך, מוז מען דאס אנפילן מיט אזא פעינט. ווייל טאמער נישט די שטיינדעלעך איז געמאכט לקבלה ס'זאל האלטן וואסער פון די טוי אז ווען ס'ברענט אינדערפרי די זון זאל עס נישט קראכן, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל, איז אז מ'פילט עס אן מיט אזא רופינג פעינט ווערט אלעס אנגעפילט, מ'מוז אבער נעמען א דיקע רופינג פעינט וואס האט אין זיך אזאלכע זאכן וואס ס'פילט עס אן ממש הערמעטיש, עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג יעצט. בקיצור זאג איך אים, אויף דעם דזשיבאו שייגעץ זאלסטו גארנישט בויען. עניוועי, ער גייט פרעגן דעם רב האט יעצט געהייערט א נייעם רב דארט. האב איך אים אבער געזאגט פאר דו פרעגסט דעם רב זיי אים מסביר ס'דא דא א פאליטיקל אישו. איך האב אמאל איבערגעפיקסט א מקווה אין סקאליע קעמפ אין די קאנטרי. איז געגאנגען דער שייגעץ הרב ביק און ער האט געזאגט ווייל נחום האט עס געמאכט. קודם האט ער געזאגט ס'איז זייער גוט געמאכט. נאכדעם האט ער געזאגט ווייל נחום האט. האסט געמאכט זאל מען עס איבערמאכן האט אריינגעלייגט נאך דריי טויזענט דאלער און צוריקלייגן אזוי ווי ס'איז געווען, טאך אזאלכע שקצים די רבנים, עניוועי מען זעט אויף זייערע סעקשועל העביטס וואסערע שקצים זיי זענען, באט נישט צו דעם וויל איך צוריקקומען, האב איך יענעם געזאגט אז צו מיר צוריקקומען קען איך קומען אפילו פון אריזאנע אריבערפליען ווען נישט קום איך היים אויף ניו יארק און איך פאר אראפ וויאזוי דו ווילסט, אבער די שקצים קענען זאגן ווייל נחום האט עס געמאכט. אה, עט מען עס נישט וועלן ניצן צו מ'עט עס איבערמאכן איז א שאד פאר מיין צייט, ווייל למעשה זאליק איז שוין דארט געווען אין דער שקול דארטן, ער איז א ווינער אינגערמאן, מ'האט אים געוויזן די מקוה ס'האט אים זייער געפאלן, האט ער געפרעגט ווער האט עס געמאכט, האט ער געזאגט נחום ראזנבערג, פרעגט ער פארוואס האט מען אים געדארפט רופן, זאגט ער ווייל קיינער קומט נישט אן א געלט און קיינער קומט נישט דעם נעקסטן טאג וואס מען רופט אים, און קיינער נישט אזא מומחה ווי ער, מ'האט זיך איינגעשפארט אסאך געלט פון זיין מומחיות, ס'איז נישט וויכטיג, עניוועי. סאו למעשה בין איך אנגעקומען דא אויף אריזאנע, און איך בין אנגעקומען היינט דינסטאג צוועלף אזייגער האט די פלייט געלאנדעט, און סזייער א שווערע פלייט ווייל סהאט זייער שטארק געגאסן אויפן וועג, מהאט צוריק געפארן א וועג פון א שעה נאכדעם נאכאמאל געקומען נאכדעם האט מען געלאנדעט, אזוי ווי אונז האבן מיר דא געלאנדעט האב איך געהערט די ביטערע בשורה וואס איז געשעהן, צוויי מיידלעך זענען נעבעך גע'הרג'עט געווארן, אבער זיי זענען גע'הרג'עט געווארן. פארנאכטס און מאנטאג ביינאכט, און דאס איז א מורא'דיגע גוטע זאך, ווייל באלד האט מען שוין די אלע שקצים און די. פארט א אינגערמאן מיט מסירת נפש יארן לאנג, לאזט איבער א ווייב מיט קינדער, מיט אייניקלעך, און פארט זיך ברעכן קאפ און מאכט מקווה'ס, איך האב אלץ אויסגעלערנט תלמידים, ס'איז דא אט אין רוסלאנד אסאך, ראביי ווילהעלם מיט אנדערע וואס זיי מאכן גוט מקווה'ס פערפעקט, ווייל איך האב זיי אויסגעלערנט. ווייל איך האב געוויסט כ'וועל נישט לעבן אייביג, און בקיצור, גייען זאגן ר'האט שיקסעס דא און ר'האט שיקסעס דארט, סאו דא וואלטן זיי געזאגט אוי, איך האב געהאט צו טון מיט די מיידלעך, נאך א מזל איך בין אנגעקומען צוועלף האב איך געלאנדעט אין אריזאנע, און זיי האבן נעכטן ביינאכט געהאט דעם עקסידענט, היינט אכט און ניין אינדערפרי האט מען שוין געהאט א פרייוועט דזשעט און זיי זענען נישט דא געווען, סאו וויל איך ענק זאגן איך בין געקומען היינט צוועלף דינסטאג און זיי זענען שוין געהארגעט געווארן מאנטאג ביינאכט, און נישט אין אריזאנע נאר א שעה אוועק פון דא. באט עניוועי, איך וויל אביסל רעדן פון די זאך וואס דא איז געשען, איך זאג אייביג אז ס'געשעט עפעס זאגט מען מ'טאר נישט רעדן, יענער איז פארווייטיגט פארווייטיגט מ'טאר נישט, ווען העט מען יא רעדן? קיינמאל נישט, עניוועי איך וויל רעדן, איין לוויה גייט זיין אין סקווער, און איינער גייט זיין אין מאנסי, איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק שוין געזאגט אז דער אייבישטער פירט זיך מידה כנגד מידה פאר יעדע זאך, מ'האט גענומען א בחור לייבי מ'האט אים אפגעהארגעט אויף טויט, ער איז אריינגעפאלן נעבעך אין אונטער דאקטערס קעיר א צוויי וואכן, פאר דעם, און דאס האט מען אויסגענוצט אז ער איז נישט אינגאנצן אין ארדענונג, מען האט דעם מענטש אפגע'שחט'ן פאר גארנישט, מען האט אפגע'שחט'ן אין סקווער הונדערטער קינדער, יעצט די ווייטאג איז מורא'דיג גרויס אז א מיידל איז געשטארבן, נאר וואס ווייזט אונז דער אייבערשטער, ס'טוט דיר וויי א מיידל איז געשטארבן, און וואס איז מיט די אלע בחורים וואס מען האט דא געהארגעט, איך אליין האב געדאווענט פאר צוויי יאר און פאר א יאר אין פרידוואלד, ווייל מיין טאטע הריני כפרת משכבו איז דארט געווען, הונדערט נושרים זענען געווען יום כיפור, הונדערט, ראש השנה איז אפילו נישט געקומען דאווענען, ס'איז געפארן מיט די קארס און מיט די. מיט די מאטארבייקס יום כיפור האבן זיי נאך אזויפיל געהאט אז זענען געקומען דאווענען. די אלע בלוט איז נישט א עוולה נאר ווייל א טראק איז אריינגעפארן אין א קינד און ס'האט עס צוקוועטשט ווייל דעיס זעהט עטס נעמטס א גוטן מגדלת א פארגרעסערונג גלאז עטס וועט זעהן וויאזוי די קינדער זענען צוקוועטשט און צוהארגעט יעצט די מיידלעך קענען נישט איבערלאזן קיין דורות די גמרא זאגט אז מ'האט עס געטראגן אין נחל איתן ווי ס'וואקסט נישט פארוואס ווייל אזוי ווי דער מענטש האט נישט איבערגעלאזט קיין פירות איז דארט איז אויך נישט דא קיין פירות עס צו ווייזן. אז דער מענטש האט אויך נישט איבערגעלאזט פירות, פרעגט די גמרא, התינח ווען ער האט געהארגעט א א יונגע מענטש, טאמער האט ער אבער געהארגעט א זקן וואס האט איבערגעלאזט פירות, נו וואס איז די ענטפער? זאגט די גמרא, פירות מיינט נישט קינדער, פירות מיינט מצוות און מעשים טובים. רבותי, די מיידלעך גייען נישט איבערלאזן נישט מצוות און מעשים טובים און נישט קיין קינדער, זענען שוין נישט דא מער, ווייל במתים חפשי. און די זעלבע, אז עטס וועטס גוט קוקן וועט עטס זען אויף די אלע מאלעסטעד קינדער, זיי גייען נישט איבערלאזן נישט קיין מצוות און מעשים טובים און חלילה נישט קיין קינדער. ווען זיי האבן חתונה און זיי האבן שוין א קינד צוויי נאכדעם גט'ן זיי זיך זענען דאך די קינדער אויך א רחמנות, און דאס האט קיינעם נישט געבלוטיגט, און דא ווייל ס'איז געשען א מעשה א פועל דמיוני ווי דער רמבן איז מסביר א קרבן, מען קוקט וויאזוי מען וואלט ווי מען שעכט דעם קרבן און דער מענטש טראכט אזוי וואלט מען מיך געדארפט שעכטן, סאו קוקטס יעצט אויף די טראגעדיע און זעטס וואס ס'האט זיך צוגעטון. יעצט, אין מאנסי האט מען באהאלטן די שייגעץ שטיק פון באדענהיים און מען האט באהאלטן. און די שייגעץ שטיק פון דעם רב רוקח'ס זון, וועגן דעם האט מאנסי אויך געברענגט א קרבן, איין מיידל טראגט מען אין מאנסי, אין קלויזענבורג אין מאנסי, אין שפע חיים, און דאס צווייטע מיידל איז אין סקווער, אין סקווער האט מען גענומען א לייבי, מען האט אים אפגעשחט'ן אויף טויט, און נאך אנדערע צענליגע קינדער. און קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, די רויטע חיה האט געזאגט ס'איז גוט, און יעדער פרייט זיך, מ'האט באפרייט משה מנחם טויבענפעלד, וואס פרייט עטס ענק, עטס דארפטס נאכדעם לעבן מיט די חיה, מענטשן זאגן מיר אז מ'האט אים געמאכט אויס, מענטשן, יעדער זאגט איך וויל נישט אז זאלן גיין מער לערנען צו אים, די חתנים, יא דו ווילסט נישט אז זאלן גיין לערנען, טאר ער זיך נישט דרייען אין שטעטל אויך נישט, ער קען אטאקירן נאכאמאל, ער האט דאך געזען ער איז ארויס פריי, און נאכדעם. וויל איך זאגן א קליינע מעסעדזש פאר יאנקי מאיר מתעסקים איך וויל דיר זאגן דו האסט אזאלכע געוואלטיגע זכותים אין הימל אז ס'איז נישט דא דאס גלייך מתעסקים זענען דיך פטור פון אלע מצוות דו טוסט אזא מין פענאמענעל דזשאב איך אליינס האב דיך ליידער געברויכט האבן צוויי מאל דאס יאר איינמאל פאר מיין מאמען הריני כפרת משכבה און איינמאל פאר מיין טאטן מיט אזא פריינטליכשאפט ווי מען ברענגט און מען דעליווערט און מען פרעגט נישט ווער העט באצאלן ווער ס'עט אהער ווער ס'עט אוודאי יעדער געט נאכדעם א שיינעם טשעק און ווער ס'ביכולת געט גרויס געלט אבער אזא מין ארגאניזעישן איטס אנבעליוועבל אמאל האט חזקל שמש געברענגט פאר אלע סאטמארע אידן דארטן די די בענקלעך מיט די זאכן וואס מען האט אויסגעפעלט מיט א ספר תורה שפעטער אז ס'איז געווארן א גרויס דימענד איז עס געווארן שוואכער נאכדעם ווען אהרן און זלמן לייב האבן זיך אנגעהויבן צו קריגן צו נאך ווען די רעבעצן האט זיך אנגעהויבן צו קריגן. האט מען געזאגט דעם געבט מען נישט דער איז א בני יואל בני בלעו בני זלפו מען האט געטוהן רשעות מען האט נישט באגראבן אפילו נפטרים פון די בני יואל הרב זעליג איז אמאל אריין געקומען אין שול און ער האט געזאגט איך גיי טאנצען מיט א נייפל וואס ליגט שוין דריי פיר טאג אין פרידזשידער, ווייל ער איז א בני יואל דאס רשעות איז דאך אזוי גרויס באט ס'איז נישט דאס וואס איך וויל ארויס ברענגען דו טוסט אזא פענאמענעל דזשאב דו האסט נישט קיין השגה דיינע זכותים זענען גרויס און איך האף אז דיין טאכטער וועט ארויס קריכן און געזונט וועט זיין מען דארף אפערירן א ספיין יו נאו, ס'איז נישט פאני, באט איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, יענקי, וויט אלל די רעספעקט, איך ווייס ביסט יעצט אין א עת צרה, באט איך קען נאר יעצט רעדן, ווייל אן אנדערטס מאל וועסטו נישט הערן, אפשר יעצט וועט עס אריינגיין אין דיין אויער, דו ווייסט וויפיל רשעות און שייגעץ שטיק ענקער ארגענעזעישן האט שוין אפגעטון? דו ווייסט וויפיל רשעות מתעסקים האט שוין געטון? יעדעס מאל ס'איז געווען א רעיפ, יעדעס מאל ס'איז געווען אנדערע פראבלעמען, האט עטץ עס באהאלטן. איך האב מיטגעהאלטן מיט סטיוו ליטווין א קעיס וואס מ'האט גערעיפט א זעכצן יעריג מיידל אין בארא פארק. זענט עטץ געגאנגען פון אן אנדערע טיר מיט די הצלה און מ'האט ארויסגעפירט דאס קינד און מ'האט געמאכט א DNA מ'האט עס צוריקגעברענגט און דער קאסובער חזיר דער קאסובער הונט ימח שמו וזכרו האט געזאגט פאר סטיוו ליטווינען דו קענסט נישט אויספרעגן דאס מיידל ווייל דער אמת איז דער נואף איז געווען א רעביש קינד און דער נואף האט נאך געוואלט חתונה האבן מיט איר ווייל ער האט געזאגט ס'איז דא א פסוק אין חומש לא יוכל שלחה כל ימיו דאס איז וואס דא גייט פאר און דער טאטע האט זיך אריינגעמישט נאר ער האט געמוזט שטיל שווייגן ווייל ווען נישט וואלט איך ארויסגעגעבן ווער דער אינגערמאן איז דער בחור נאך דעם, דער בחור, איז געגאנגען יענקי מאיר און האט עס באהאלטן דער קאסובער חזיר האט אים געגעבן שכל און מ'האט געזאגט פאר סטיוו ליטווין אז מען קען נישט רעדן מיט מיידל אז ס'איז קעגן צניעות רעיפן א זעכצן יעריג מיידל וואס האט נישט געוויסט בשכבה ובקומה דאס האט מען געמעגט אבער רעדן מיט איר געוואויר צו ווערן ווער דאס איז מ'זאל איינזעצן דעם בחור דאס טאר מען נישט. דאס איז דער קאסובער חזיר מיט יענקי מאיר. איך בין געווען דעמאלטס אינוואלווד אין דעם קעיס. איך בין מיטגעגאנגען מיט סטיוו ליטווין. און אזוי איז דא נאך צענליג און צענליגע קעיסעס וואס דו באהאלטסט און דו זאלסט וויסן. דו זעסט ווי דיין טאכטער איז צושמעטערט. דו זעסט ווי צוויי מיידלעך זענען געשטארבן. אזוי זעט אויס א קינד וואס מען מאלעסטעט. איינער איז צושמעטערט פאר לייף, ספיין אפערעישאנס מיט אנדערע צרות, און די אנדערע שטארבן פאר לייף. סא איינער פלאגט זיך פאר לייף ענד די אדער וואנס דראפ דעד, און טאמער שטארבן זיי נישט דעמאלטס גייען זיי נאך און זיי הארגענען זיך אליינס. איך רעד דא פון די מעשה פון יענקי מאיר, וויל איך אז דער עולם זאל וויסן וואס דארט איז געווען, ווייל ס'איז זייער וויכטיג צו וויסן וואסערע רשעים יענקי מאיר איז, די הצלה איז, די שומרים, מיט אלע אלל אראונד ענד אראונד. זיי העלפן פאר די פעדעפיילס, פאר די שלעגערס און אזוי ווייטער. און דעריבער וויל איך פארציילן פונקטליך די מעשה וואס איז געווען מיט יענקי מאיר, און דער עולם זאל כאטש הערן וויאזוי אלעס גייט מידה כנגד מידה. דאס מיידל איז געווען גערעיפט און יענקי האט נישט געלאזט זאל ארויסקומען, יעצט איז זיין טאכטער אויך גערעיפט, נישט גערעיפט נאר נעבעך צוהרג'ט און צוהאקט. יעצט יענקי מאיר. איי עס טוט דיר וויי, דיין טאכטער איז צוהארג'ט און צושאסן. כ'האף אז דו'סט האבן פון איר נאך נחת. ס'איז געווען א בחור וואס האט גערעיפט דרײַ מיידלעך, סטיוו ליטווין האט געזאגט ס'איז די טוירד קעיס, ער האט געהאט אזא, ער האט אויפגעפיקט אזעלכע יונגע מיידלעך און גערעיפט, און ער איז געווען א רעביש קינד דער בחור, קיצור ווען מ'גייט אריין אין האספיטל מאכט מען א די ען עי, דאס איז א געזעץ, דאס הייסט אזא קיט, מ'מאכט אלעס, מען טרייט אראפצונעמען אפשר איז געבליבן עפעס זאמען פון דעם בחור, צו אפילו די האר, אז ס'בלייבט. צו אפילו די קלאוסנעס פון די סקין, זיי קענען פון דעם וויסן א די ען עי. בקיצור, איז ווען זיי האבן אריינגעטראגן דאס מיידל האבן זיי קיינמאל נישט געזאגט אז ס'איז געווען א רעיפ. די מעשה איז אבער געווען אז די מיידל האט אליינס געקאלט די פאליס, זיי האבן נישט געווארט אז די הצלה זאל זיי אריינפירן, איז האט מען און אזוי ווי מ'האט נישט אנגעזאגט פארן מיימאנעדיס ס'ארבעט נאך אויך מיט זיי ווילן נישט פארלירן די הצלה איז געבליבן אז מ'האט נישט געזאגט ס'איז א רעיפ. בקיצור איז געגאנגען סטיוו ליטווין ער האט געזאגט ער וויל גיין צום טאטן און רעדן. קיצור יענקי מאיר האט זיך געמאכט אלץ אזוי ווי ער איז דא ער ארבעט מיט די גאווערמענט און ער וויל פאר זיי גוט. קיצור די סוף איז געווען אז זיי האבן געזעהן אז ער שפילט זיי אויס איז געגאנגען סטיוו ליטווין האט געזאגט איך וויל האבן א ווארענט אריינצוגיין בכח צו רעדן מיטן טאטן איז געגאנגען דער קאסובער חזיר און האט געזאגט ניין ער לאזט נישט ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג צו רעדן פון אזאלכע זאכן מיט א מיידל. איר הערט וואס דא טוט זיך? דאס מיידל איז אויך צעשאסן און צע'הרג'עט. דאס מיידל האט געשריגן קולות איך וויל מען זאל כאפן ווער ס'האט עס געטון, איך קען אים דערקענען, איך ווייס ווער ער איז. נאר מ'האט נישט געוואלט כאפן ווייל ס'איז א רעביש קינד. ווען ס'וואלט געווען שוואנגער וואלט עס געווען א רעביש פסולי חיתון. עניוועי, בקיצור האט דער קאסובער געזאגט ניין, מען לאזט נישט זעהן. עניוועי, ס'איז געקומען דער סיקסטי סיקס פריסינקט האט אפגעקאלט. אז ס'איז געווען א רעיפ. ס'איז זיי געגאנגען, זיי האבן געזען אז די סיקסטי סיקס פריסינקט ווייסט שוין אז ס'איז געווען א רעיפ, זיי גענומען א דאקטער, און דער יענקי איז אריין געגאנגען, ער האט געזאגט ער קומט אין נאמען פון די עלטערן ער וויל גיין אין אן אנדערן שפיטאל. פיין, אנדערן שפיטאל האט ער נישט פארציילט, ממילא איז אלעס געווען געענדיגט, מ'האט נישט געמאכט קיין קיט. יעצט, מ'האט געזאגט פאר סטיוו ליטווין, דו בהמה דו, דו מיינסט אז יענקי ארבעט דיר ער ארבעט דאך קעגן קיצור געגאנגען סטיוו ליטווין געזאגט ער וויל קריגן א קאורט ארדער האט מען געזאגט ס'איז א שאד דאס מיידל וועט נישט רעדן ווייל די טאטע האט איר שוין אנגעסטראשעט האט ער געזאגט ער וויל אריינגיין מיט פארס האט מען אים געזאגט ס'וועט דיר נישט העלפן זי וועט נישט רעדן עניוועי וואן פאליס פלאזע איז געוואויר געווארן דערפון און יענקי מאיר האט געהאט אזויפיל קאנעקשאנס און פראטעקשאן אז וואן פאליס פלאזע האט געהייסן אז סיקסטי סיקס זאל אוועקקוקן פון די גאנצע זאך.

יעצט יענקי מאיר איך וויל דיר זאגן ס'איז דא דא א מיידל וואס זי וויינט אויף אירע בתולים, זי וויינט אז מ'האט זי בועל געווען, זי וויינט אז מ'האט נישט גענומען קער, זי וויינט אז מ'האט איר נישט גענומען אין האספיטל און אויסגעוואשן ווי עס דארף צו זיין, און זי וויינט אז זי האט נישט געקענט ווי מ'זאגט איינזעצן דער וואס האט עס געטון, זי וויינט. זי איז אויכעט געווארן א נבעלה בין הקרונות. סא דיין טאכטער איז אויך צושאסן און זי איז אויך צושאסן. זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, דער אייבישטער צאלט מידה כנגד מידה, ווילסט זיין א גוטער אלעס איז פיין, די שטאט בארא פארק איז פול מיט זנות און דו ביסט א שותף דערין, דו מיטן קאסובער חזיר מיט נאך אפאר רבנים, אלע האבן זיך צוגעהאלפן אלע יארן צו דעם, און דאס מוז זיך סטאפן. וואנס ענד פאר אלל, ווי וואנט א קלין קאמיוניטי. סאו ווען איך זאג די מעשה פון יענקי מאיר, וויל איך מען זאל וויסן פונקטליך וואס די מעשה איז געווען. סאו יענקי מאיר, איי וואנט יו טו געט דיס מעסעדזש סטרעיט, דער רמבם זאגט אז ווען איינער גייט מיט מיר בקרי, דעמאלטס וועל איך אויך מיט אים גיין מיט קרי. מקרה, דער רמבם איז מסביר אז דאס מיינט א מקרה. אז דא זאגט דער אייבערשטער קום נישט מיט מיר מיט א מקרה, יעדע זאך האט א טעם און א ריזן, יעצט איך בין נישט אין הימל איך ווייס נישט טעמים און ריזענס אבער וואס איך האב געזען דיין שייגעץ שטיק און כ'האב געזען וואס דו האסט געטון שלעכטס און איך האב געזען וויאזוי דו כאפסט פראסקעס וויל איך דיך בעטן סטאפ די גארביטש אונז וויל מיר א קלין קאמיוניטי און די זעלבע מעסעדזש גייט פאר מאנסי פאר די אלע שקצים און די זעלבע גייט פאר סקווער און מיינטס נישט אז איין קרבן איז גענוג וואטש און סי וואס עט נאך זיין ווען לייבי איז ארויסגעגאנגען. אז ס'איז נישט אמת, און ער איז אזוי צושאסן געווען, אבער איך האב אים געזאגט, לייבי, זאלסט וויסן, ווען א מענטש טוט אלעס וואס ער קען, און ער הייבט זיך אויף די הענט צום הימל, זאגט דער אייבערשטער, דו קענסט שוין נישט, אבער איך וועל אריינקומען, איך קען יא, ענד דעטס עקזעקטלי וואטס העפענינג היער, ס'איז דא א מנהיג לבירה, דאס זאלט עץ געדענקען. יעצט דאס האב איך נאר צוגעלייגט, כ'האב א געהעריגן שיעור, אבער דאס איז אן עמורדזשענסי יעצט אריינגעקומען. און איך וויל אויך צולייגן נאך א קלייניקייט. צבי גלאק האט אראפגערופן דעם וויקטים, ער ווייסט פון וועם איך רעד, און האט אים געזאגט אז טאמער זאגסטו מיר נישט ווער ס'האט דיר פארציילט דאס אלעס געב איך דיר נישט קיין געלט. האט ער אים געזאגט געב מיר נישט, מארגן גייט דאס זיין אין די צייטונגען, דאס גייט ארויסקומען, ער נעמט גרויס געלט פון מענטשן, ער זאגט ער העלפט וויקטימס, און דערווייל העלפט ער קיינעם נישט, יעצט האט ער יענעם געזאגט אז ער גייט וועגן נחום ראזענבערג גייט ער אויפהערן צו העלפן פאר וויקטימס, ווייל איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן בלאג און יעדער זאגט ער העלפט דאך נישט קיין וויקטימס. ליסען, איך'ל דיך נישט נאר אויפן בלאג ארויפלייגן, וואטש און סי וואסארא אן אינוועסטיגעישן מ'עט מאכן מיט דיין גאנצע פאנדרעיזינג, וואטש און סי עד די מיט די גאנצע ארגענעזעישן ארום און ארום, די אלע נעמען וואס איך זאג מיט די ראבייס, היינט האט דער וויקטים אפגעקאלט דעם ראביי האט ער געזאגט קאל צו טו וויקס און איי קאלד עדע האט ער געזאגט ליסען איך וויל דיר נאר מודיע זיין אז מארגן קומט די דעילי ניוז אין פראנט פון דיין אפיס, אוי איז ער שוין צוגעקומען צום טעלעפאן און געזאגט טו מיר א טובה טו מיר א טובה. צו קענען די געים איז אווער. און נאכדעם זאגט ער נאך, אמאל האב איך געהאלטן פון נחום ראזענבערג, זאג מיר, איך האב עפעס געהאט אז דו האסט געהאלטן פון מיר? איך האב עפעס מיט דיר? דו האסט עפעס מיט מיר? אונז זעמיר אויף איין גלייכן? יא געהאלטן נישט געהאלטן, העלפסטו פאר וויקטימס איז גוט, גנב'סטו זייער געלט וועל איך עס סטאפן, איך האב גארנישט אז דו האלטסט פון מיר. אזוי שטייט דארטן אין איגרת הרמבן, במה יתגאה האדם? מיט כבוד? דאס איז דאך דעם אייבערשטנס. מיט געלט? דאס איז דאך דעם אייבערשטנס. יעצט, איך האלט אז די רבנים זאלן זיך יעצט ארויפכאפן אויפן וואגן. ס'קען זיין די מיידלעך האבן געהאט סמארטפאונס, קען זיין וועגן דעם זענען זיי געהארגעט געווארן. אזוי האבן זיי אים אריינגעגעבן אז זיי האבן געוו. ס'איז געווען עפעס, כ'ווייס, צוועלף גיטין פאריגע וואך און אלץ איז געווען ווייל זיי האבן געהאט אייפאונס מיט סמארטפאונס. ס'געווען צוועלף גיטין ווייל דער עולם האט נישט קיין פרנסה, און ס'געווען זעקס און צוואנציג גיטין ווייל די וואך פון תשעה באב געט מען נישט קיין גיטין, און ס'איז נישט געווען זעקס און צוואנציג אויך נישט, ס'איז אלעס ליגן, וואס עטץ פארקויפט ס'איז ליגן. עניוועי, אין לאנדאן האט די גאווערמענט ארויסגעגעבן אז זיי געבן מער נישט קיין געלט פאר בעלז ווייל זיי טוען בענען פרויען פון דרייוון, זיי האבן געמיינט זיי שפילן זיך ארום, יעצט איז מען ארויסגעקומען אז די גאנצע זאך, די גאווערמענט האט געוואוסט אלע יארן אז מ'לערנט נישט, זיי האבן אלעס געוואוסט, נאר. דעי פעילד צו נעמען עקשאן, און יעצט הייבן זיי אן צו נעמען עקשאן, סא איך זאג ענק נאכאמאל, ס'האט זיך גענדיגט די אלע נארישקייטן, און ס'איז דא אייגענע אידן וואס זענען קעגן ענק, און היינט האט מען נישט קיין מורא צו גיין קומען פארווארד, סא יו העוו טו סטאפ די גארביטש. יעצט אזוי, דער מענטש. ישי שליסל וואס האט געהארגעט איין מיידל ביי די געי פערעיד, איינע טויט. ס'דא פארוואונדעטע. געי פארעיד איז זאגן זיי אז ער איז אנפיט צו שטיין פאר טרייעל נעבעך א קראנקער זכר. יעצט ווער ס'געדענקט אויכעט פאר צוויי וואכן צוריק האב איך ארום געשיקט א פיקטשער פון א בחור מיט א מיידל א איין און צוואַנציק יעריגער בחור ער הייסט עמרם מענדלאוויטש און כ'האט געשריבן דעמאלטס אז מ'זאל זייער וואטשן ווייל ער איז א סעקס פריק און מענטשן האבן אריין געשריבן מאנסי האו לאו קען יו גאו. עניוועי, מען האט אים אויפגעפיקט היינט, און ער האט א A מיסדעמינער, און א D פעלעני, און נאך א D פעלעני, בקיצור, און דאס איז דא אין. קינגס קאונטי קרימינאל קאורט, די עבירה האט ער געטוהן סעפטעמבער דרײַצן צוואַנציק דרײַצן, איך האב געווארנט אייביג דעם עולם מען זאל וואטשן פאר אים, סאו דער עולם דארף זייער שטארק וואטשן, אונז לעבן מיר אין א זייער א שלעכטע סאסייעטי, און יעדער זאל זיין קעירפול, און אז איך בעט ענק זייטס קעירפול, און עטס זענטס נישט קעירפול טוט עטס מיר נישט וויי, עטס ווייסט וועמען טוטס וויי? ענקערע קינדער מיט ענקערע פיוטשערע דורות. דאס איז נאר געוען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי צו א צוגעלייגעכטס ווייל סקומט נאך אריין נייעס און דאס ווערט בראדקעסטעד פון. פיניקס אריזאנע. אה ניין, איינער האט מיך יעצט געזען אין ווילימסבורג ס'איז שקר די גאנצע מעשה, סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע פערד ס'איז שקר, ער איז נישט דארט ער איז יא דארט, יעצט גייטס קאלטס אפ שנעל דעם רב פון קהל חסידים מ'זאל מיך אוודאי נישט נעמען ווייל זאליג וועט נישט זיין צופרידן, איך וויל ענק זאגן בסך הכל איז דאס היינט א מענער מקווה אמאל איז עס געווען א פרויען מקווה אויך ווען איך האב עס געבויט, ס'האט געדינט צען פופצן יאר אלס א פרויען מקווה, און ס'איז דארטן דא א רב וואס ער איז א נעפיו פון ראביי וועבערמאן פון. פלארידע, וואס ער האט געבויעט דארטן אויכעט א מקווה לעבן דעם, ממילא מיין איך אז מען נוצט שוין נאר זיין מקווה, איך בין נישט אפ טו דעיט ווייל איך האב דאך דערמיט נישט קיין גרויס שייכות, נאר אזוי מיין איך אז ער איז דער פרויען מקווה דארט אין יענע געגנט, איך גיי אראפ אפילו פאר א מענער מקווה אויכעט, ווייל טבילת כלים איז אויכעט א דאורייסא, ווענדט זיך וועלכע כלים, אבער מתכות איז א דאורייסא. עניוועי, סאו קאלטס אים אפ דעם רב, קויפטס ענק א מצוה, קאלטס אים אפ, און זעהטס מ'זאל מיך נישט נעמען, ווייל עטס רעדטס ענק דיך איין מיט דעם וועט דיך משיח קומען פריער, הא, דר'ערטליגערס וואס איר זענט, זלמן לייב פיליפ, איך האב געוויזן ער האט נישט קיין כשר'ע מקווה אין די קאנטרי, איך האב געוויזן אז ווען ער פילט עס אן, און ער מאכט עס נאר איינמאל ווייל ער פויל ארויסצופארן, און גראדע דארט איז יחזקאל טייטלבוים אויך געווען אינוואלווד, האב איך זיי אלץ געזאגט עטס טוטס עס נישט ריכטיג, האט אים נישט אינטערעסירט, די עיקר איז זיין פעיראל טשעק איז דא, דעטס אלל, עניוועי. און איך האף ווען איך וועל אהיים קומען, אויב כ'וועל פארן אויף פלארידע ווייס איך נישט, טאמער יא טאמער נישט, אבער ווען נישט פאר איך גראד אויף ארץ ישראל אם ירצה השם, עטס האטס מיך געזען דא אין ווילימסבורג, איך פאר זאגן דארט דרשות, איך פאר ווייל די רבנות אין די עדה החרדית האבן שוין פעסט געשטעלט ווייל ווען איך פאר גיי איך אלס באקוקן פיר פינעף מקווה'ס און איך ווייז איבעראל ס'דא ערנסטע פראבלעמען און איך רעד אין ארץ ישראל אויף די האטליינס, איך האב א סייט וואס ס'הייסט קלף כשר, קומען אריין הונדערט טויזענט קליקס א טאג, און מ'שרייבט דארט א גאנצע צייט וועגן די מקווה'ס וואס איך האלט ס'איז פסול, און מענטשן הייבן אן צו ווערן קאנסערנט, מ'פרעגט די רבנים, ווען ביסטו געווען אין די מקווה, דו האסט עס אליינס באקוקט? און ס'ווייזט זיך אויס ס'איז געבלאפט, און די אלע רבנים בלאפן ארום, און די פרויען ווערן זייער נערוועז, און מ'רופט מיך. מ'עט מאכן, אזוי ווי כ'האב געמאכט אמאל פאר הרב גראסמאן, האב איך געמאכט אמאל א מורא'דיגע זאך, אז זיין שוואגער איז געווארן דער משגיח אויף אלע מקווה'ס פון מגדל העמק, און ס'איז דא א קאנטראל, פארדעם איז געווען הפקר, יעדע פרוי, די בלנית, איז געווען די גאנצע משגיח אויף די מקווה אויך. יעצט כ'האב געוואלט צוריק קומען נאכאמאל צו די מעשה פון דעם מיידל וואס איז געהארגעט געווארן. געווארן. איך וויל זאגן פאר אלע מענטשן, אויב דו האסט שוין פארלוירן די השפעה פון דיין טאכטער אז זי קען שוין פארן אויף פיניקס אריזאנע ביי די מעקסיקען בארדער וואס דארטן קען מען קויפן דראגס אויכעט, איך ווייס נישט צו איר ווייסט וואס דא גייט פאר, די אלע בארדער סיטיס וואס ס'גרעניצט זיך מיט טעקסעס, מיט אריזאנע, און מיט קאליפארניע, דאס איז די ארגסטע שטעט וואס ס'איז דא, די גרעסטע וויילענס, די גרעסטע רציחות גייט דארט פאר, ווייל זיי האלטן זיך אריין, עטס האטס מסתם געזעהן ס'איז געווען מיט א יאר צוויי צוריק מיטן פרעזידענט, איינמאל אז זיי געבן א טרעט ארויף אויף אמעריקען סויל דעמאלטס זענען זיי שוין דא, זיי שווימען אויפן וואסער ביינאכט, מען האט יעצט געכאפט אין סען דיעגא האט מען אריינגעברענגט מיט א שיף פון סענטרעל אמעריקע אפאר ביליאן דאלער, מען האט אלעס געכאפט, דראגס, סאיז נישט קיין פלאץ וואו אפילו א אינגערמאן דארף קומען אין די אלע געגנטן, ווען איינער פרעגט מיך וואו ער זאל זיך באזעצן זאג איך אים דאון סאוט, אבער נישט וואו סאיז דא א גרעניץ, דארט וואו סאיז דא א גרעניץ מיט די מעקסיקא טאר מען נישט, וועסט דאך פרעגן אין טעקסעס איז אויך דא א גרעניץ, סאיז פֿיר הונדערט מייל אוועק, פארשטייסט? אבער ביי די גרעניץ שטעט איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, רציחות מיט אלעם, ס'איז דא א געגנט אין טעקסעס וואס ס'הייסט בראונסוויל, דארט קענסטו קויפן א הויז פאר פֿינף טויזנט דאלער, א שטיינערן הויז, נישט דא פאר וועם עס צו פארקויפן, ס'איז דארט דא מעקסיקענס, ס'איז אויסגעמישט, ס'איז דא פארטא ריקענס, ס'איז דא אלעס, אן איידענטיפיקעישאנס, מ'האט יעצט געכאפט אין קרית יואל אויך איינעם, אן איליגעל אימיגרענט האט גערעיפט צוויי צי דריי פרויען. דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? שטעל דיר פאר אז דאס איז אין קרית יואל וואס טוט זיך דא ביי די גרעניצן. ווי קומען מיידלעך דא צו גיין? כ'וויל נישט מעורר זיין קיטרוג אויף זיי, זענען שוין אין רעכטן גן עדן, אבער דאס וועט זיין א זכות. ווען דיין טאכטער פארט ערגעץ, ווייס וואו זי פארט. פארט זי נאך דארט, איך ווייס אין אפסטעיט, צו אהער מיט אהין, איז איין זאך, אבער אז זי פארט, דו ווייסט נישט וואו זי פארט. איך וויל ענק פארציילן א מעשה. כ'האב די וואך געטראפן א יונגערמאן, נישט זעקס יאר צוריק, די וואך! כ'האב אים געטראפן אין ווילימסבורג, האט ער מיר דערציילט, אז ער האט אריינגעכאפט א סאטמארע מיידל אין זיין נעץ, דערציילט ער מיר וויאזוי ער האט עס געטון. ס'דא אזא א מאגאזין וואס ס'הייסט שאפערס ראוט, אין שאפערס ראוט דזשוליי טווענטי ניין, טווענטי פיפטין איז געווען עדווערטייזט אטענשאן לעידיס ענד גערלס, יידעס אינווייט יו טו דזשוין אס טו די מאוסט עקסייטינג טריפ אין נייעגרע פאלס, פאטא איידי ריקווייערט פאר די גרעניץ, ליעווינג מוצאי שבת נחמו אוגוסט די פירסט, און ליעווינג מוצאי שבת אוגוסט די עיט. ס'הייסט צוויי טריפס, איינס אין מוצאי שבת נחמו, איינס אין מוצאי שבת עקב. ווי פיק אפ פראם די מאונטענס, פאר רעזערוועישאנס און אינפארמעישאן קאל, ס'א נאמבער, יידעס נייווירט, גרופ רעיטס עוועילעבל, טיקעטס מאסט בי פורטשעסד אין אדווענס. איך וויל אייך פרעגן, איז דער עניטינג ראנג מיט דעם עדווערטייזמענט? רילי נאטינג. דער עדווערטייזמענט איז א עדווערטייזמענט פאר מיידלעך און פאר ווייבלעך. שטייט לעידיס און גורלס. איך וויל אייך פרעגן א קשיא. איך קען נישט יידעס נייווירט, איך ווייס נישט ווער זי איז. אבער איך וויל אייך פרעגן. איז זי בארעכטיגט אזא זאך צו נעמען מיידלעך און ווייבלעך אוועק אויף א טריפ? ס'זאל נישט זיין א געהעריגע תורה אוטאריטעט, לאמיר זאגן א חשוב'ע רעבעצן, צו כ'ווייס אן ערנסטער מענטש זאל מיטפארן, נישט אזוי ווי נחמיה זאל זיך לעקן צו די פרויען, אבער ס'זאל מיטפארן א מענטש זיצן פארנט און צוויי שורות אונטער אים זאל קיינער נישט זיצן, ער זאל הערן און זען וואס דארט גייט פאר, אדער עטס האט אנדערע וועגן. מאכטס אנדערע וועגן זאל איינער פון די עלטערן מיטפארן, כ'וויל אייך זאגן וואס ס'איז געווען, ער האט געזען אז ס'איז דא צוויי עדווערטייזמענטס האט ער איינגעשטעלט ער איז געגאנגען פישינג די ערשטע שבת נחמו איז ער נאכגעגאנגען ווי זיי זענען געגאנגען דארטן ביי די וועל דארטן ווי ס'רינט די וואסער אלעס, למעשה ער האט געטרייט אנצוהוקן מיט מיידלעך העלא האו אר יו יו'ר סאו פריטי וואו ביסט דאך א חסידיש מיידל וואו און ס'איז נישט געלונגען. נו, מען געט דאך נישט אויף. די צווייטע וואך האט ער געכאפט א סאטמארע היימישע מיידל, זי האט אים צוריק גענטפערט, ס'איז געווארן אהער מיט אהין, זי האט א פאון, נישט קיין סמארט פאון, א נארמאלע פאון, ער האט געהאט א פאון, ער האט געזאגט קאל מיך אריין, איך וועל דיך אריין קאלן, מען זאל נישט זען אונז שפיל מיר דא ליבע, זאגט ער כ'האב שוין גע- געווען מיט איר אין בעט אין א האטעל און כ'האב שוין געוואוינט מיט איר, זאג איך אזוי שנעל איז עס געגאנגען? זאגט ער יא. קענסט דעם גראם, דעם ריים, דזשאסט וואן לוק, דעטס אלל איט. טאג. איך וויל ענק עפעס פרעגן רבותי, איר ווייסטס וואסערע סאסייעטי אונז לעבן? עטס האטס נישט קיין השגה! און שטעל דיר פאר דאס איז נאר אין נייעגרע פאלס מיט היימישע מענטשן וויאזוי מען קען ארויספישן א מיידל. האו וואד יו טינק אז די פארן אראפ דא דריי צו פיר אלטע מיידלעך זעקס און צוואַנציק פלאס, איינע געווען א אפגעלאזטע שידוך ערך, זיי דרייען זיך ביי די מעקסיקען בארדער. מ, איר ווייסט וואס הייסט מעקסיקען בארדער? מען טאר דארט נישט גיין אפילו בייטאג מען קען דאך שיסן. זיי כאפן זיך אריבער. טויזענטער גויים, זיי באקומען א פערמיט, א ווארק פערמיט, זיי שווימען אריבער די וואסער, דארט איז דא וואסער, סאו ווי קומען מיידלעך צו גיין אויף אזא פלאץ? כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז דא א שטאט ס'הייסט יומא אריזאנע, ס'איז דארט אויך דא א גרויסע גרעניץ מיט א געהעריגע בריק דורכצוגיין מיט אלע, מיט ווען איך האב געהאט נעבעך מיינע צרות מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון איבעראל, כ'האב מיך געוואלט באזעצן אין יומא, קודם כל ווייל דארט וואקסט אהרן'ס ווייץ, און נאכדעם איז דארט וואקסט אסאך לעטעס, די ס'איז דא. ס'קומט אראפ פון לעיק מיד איז דא אסאך וואסער, האבן זיי געמאכט א דעם, הואווער דעם, כ'האב שוין גערעדט אמאל דערפון וועגן א גט, ר' משה פיינשטיין האט געזאגט ס'ווענדט זיך אויף וועלכע זייט פון די וואסער מ'איז, ס'איז נישט וויכטיג, למעשה איז דארט דא אסאך וואסער, ווייל ס'איז דא א פון די ראקי מאונטענס זאמלט זיך צאם די וואסער אין די קאלאראדא ריווער, און נאכדעם רינט עס אראפ פון די קאלאראדא ריווער. איז דארט דא לעיק מיד, זיי קאנטראלן וויפיל וואסער ס'זאל אראפקומען, ווייל אמאל האט נישט געקענט וואוינען אין אריזאנע און אין קאליפארניע ווייל ס'איז געווען פארפלאדעד, און דארט אונטן רינט עס נאכדעם אריין אין וואס ס'הייסט די גאלף אוו קאליפארניע, על כל פנים איז דארטן וואקסן זייער אסאך לעטעס ווייל ס'איז דא זייער אסאך וואסער, און לעטעס איז זיבעציג אכציג פראצענט וואסער, וועגן דעם פון לעטעס ווערט מען נישט פעט, און אויכעט אהרן'ס אריזאנע ווייץ קומט פון דארטן ווייל דאס איז געוואסערט קונצליך. צו ס'רעגנט צו נישט, דעם וועל מען נישט אריינגיין צו ס'איז דא טוי צו נישט, אבער למעשה דארט איז דא זייער אסאך וואסער, און די וועטער איז די בעסטע אין אמעריקע, ס'איז דא דריי הונדערט און פופציג טעג א יאר איז דא סאן, די זון שיינט, ס'איז מורא'דיג, איז האב איך געקלערט ס'איז א מחיה, ס'בלאזט נישט קיין ווינט, ס'איז א דעזערט, א מחיה, בין איך דעמאלטס געגאנגען מיך אומקוקן, כ'האב אויך געוואלט זיך באזעצן אין יומא, ווייל יומא דאס איז ליומא, דאס איז דער יום הדין, דאס איז דער יום הקדוש. עניוועי, האט מיר די בראוקער געזאגט דעמאלטס אזוי, זאלסט געדענקען איין זאך, יומא, נאגאלעס, סיערע וויסטע, און דאגלעס, די זענען די פיר קילערס וואס דו זאלסט נישט אומזינסט דיך דארט באזעצן, ווייל דארט איז דא יעדע נאכט געשיסעכצער אהין און צוריק, כאטשיג ס'איז דא מיליטער מיט אלעם. די פיר זענען די קראסינגס פון אריזאנע וואס ס'קראסט אריין אויף מעקסיקא. ער זאגט די אנדערע וואס טוט זיך אין טעקסעס, סאדערן טעקסעס, ווייס איך נישט, אבער איך בין דאך פון אריזאנע, זאג איך דיר, די זענען.

יעצט איך וויל ענק זאגן, אויב דו האסט שוין נישט קיין קאנטראל אויף דיין טאכטער דעמאלטס ביסטו א גרויס רחמנות, נאר אויב דו האסט נאך א קאנטראל אויף דיין טאכטער און די זעלבע מיט דיין זון, אויב דו האסט שוין אויף אים נישט קיין קאנטראל איז אויך די זעלבע רחמנות, נאר דו האסט נאך אביסל קאנטראל, טריי זיי חתונה צו מאכן זייער שנעל, צו נעמען קינדער און זיי האלטן איז אן עבירה אן עוון פלילי, איך זאג דאס אייביג די גאנצע צייט, מענטשן זאגן און דו האסט געהאלטן דיינע קינדער, זאג איך אים דו משוגענער דו, איך האב זיי נישט געהאלטן, איך האב זיי נישט געקענט פארקויפן, ווייל מ'האט צאמגערעדט אויף מיר כל דבר אסור, און די אלע וואס האבן צאמגערעדט כל דבר אסור לשון הרע הרג'ט, זעה וויאזוי א קינד זעהט אויס ווען ס'איז געהארגעט, אזוי זעהן אויס די אלע קינדער וואס מ'רעדט לשון הרע, יעדעס מאל מ'הייבט אן אריינצוגיין אין יענעם און אין יענעם, וואס האסטו מיטן טאטן און וואס האסטו מיט די מאמען, און די בעסטע שידוכים לאזן זיך אויס אסאך מאל אויכעט נישט גוט, איז. די אלע זאכן איז רישות וואס עטץ טוטס היינט, יעדע משפחה איז דאך געוואקסן, איבעראל איז שוין דא לשון הרע, און ס'איז דא אפאר קראנקע קינדער און אפאר קראנקע אייניקלעך, דער סוף גייט מען נישט קענען טון שידוכים, און דער בעל שם האט געזאגט אז נאפאליענס מלחמה איז געקומען ווייל קיינער האט זיך נישט געוואלט משדך זיין איינער מיטן צווייטן, עטץ ווילטס נאך א נאפאליענס מלחמה? עטץ ווילטס נאך אטאמישע באמבעס? נו גוט, אז עטץ ווילטס דאס זאל זיין. יעצט שטעל דיר פאר ווען די טאטעס וואלטן חתונה געמאכט די קינדער און זיי וואלטן נישט געווען זעקס און צוואנציג, זיי וואלטן שוין געהאט צוויי אדער דריי קינדערלעך, און אפילו ווען זיי פארן ווען און זיי ווערן חלילה געהארגעט ווייל דאס איז געווען אין זייער מזל אז זיי זאלן נעבעך געהארגעט ווערן האבן זיי דאך כאטש א שם ושארית, יעצט איז ממש געהארעוועט פאר גארנישט, איבערגעלאזט גארנישט, איבערגעלאזט אז מ'איז געפארן דארטן ביי די גרעניץ פון מעקסיקא, מיין, נעבעך, איך בעט יעדן איינעם, מ'טראגט אן. ס'זאל גיין. פרעג דיך נישט נאך. איך וויל דיר זאגן נאך א זאך. מענטשן פרעגן זיך נאך. עטס ווייסט וויפיל טויזענטער מענטשן זענען געווען קראנק אינדערהיים? עטס האטס אן השגה וויפיל מענטל ריטארדעט מענטשן ס'איז געווען אינדערהיים? היטלער האט אלעס אויסגעווישט? ס'איז געבליבן אמאל א קינד צו צוויי פון א משפחה? דו קענסט דאס אמאל וויסן? קיינמאל נישט! סאו וואס איז אז דו ווייסט יא און דו גייסט אן אינעם שידוך? מען דארף כאפן. און חתונה מאכן ווייל די וועלט ווערט מער קאליע, קינדער גייען אויף שלעכטע וועגן וואס די טאטעס ווייסן אפילו נישט, עטס ווייסט אפילו נישט אויף וואסערע וועגן די קינדער גייען, און דער סוף איז, קוקטס וואס איז געשעט, דאס וואס איז ארויסגעקומען דאס איז א פרעקשען וואס איז געווען דעם זומער, איך באקום דאך טעלעפאן קאלס, און די שומרים מיט די הצלה שרייען אז איך ווייס נאך נישט צען פראצענט, עטס ווייסט וויפיל בעילות זנות ס'איז געווען דעם זומער, עטס ווייסט וויפיל אבארשענס ס'איז געווען דעם זומער, עטס ווייסט וויפיל. פרעגנענסיס ס'איז דא דעם זומער, עטס ווייסט וויפיל מיידלעך זיי גייען מער נישט זעהן די בחורים ווייל זיי ווילן נישט ווייזן אז זיי זענען פרעגנענט, זיי ווילן נישט זיין האבן פאר די האול לייף אז מ'זאל זיי נאכלויפן, איי נאו מעני קעיסעס. רבותי פאפטס ענק נישט, פאפטס ענק נישט, די גמרא זאגט דרך גבר בעלמה, דער וועג פון א מאן איז ער זאל אריינגיין אין א פרוי, ענד דעטס וואטס העפענינג, אז דו מאכסט זיי נישט חתונה גייען זיי אריין אין די מיידלעך, פליז לאמיר לעבן אין ריאליטי, און דאס וויל איך ענק זאגן, עס האט נאך א. די השפעה אויף די קינדער מאכט חתונה, מען טראגט אן דעם נעקסטן שידוך מאכט חתונה, קוק דיך נישט אום, עט איינער זאגן אים דו רעדסט דו רעדסט, רב איד, מיך וויל מען נישט, ווייל אויף מיר האט עטס ארויפגעלייגט א חרם, אויף א לא דבר, דאס איז א רשעות געים וואס די וועלט האט עס נישט געזען, און ברוך השם דער אייבערשטער האט געהאלפן ביז יעצט און כ'האף ער עט מיר שוין העלפן ווייטער אויך, ס'איז אן עבודת הקודש א מלחמה להשם בעמלק, באט איך וויל יעדן בעטן, האסט א מיידל, זע און. מאך זי חתונה און אז זי קומט אהיים מיט א בויפרענד דאנק דעם אייבערשטן אז לאנג אזוי און זיך פיהר אידיש. גיי נישט צושטערן דעם שידוך ווייל נאכדעם וועט ער טראכטן פון איר א גאנץ לעבן און זי וועט טראכטן פון אים, ער האט חתונה מיט א ווייב ער עט זי נישט ליב האבן, זי האט חתונה מיט א מאן ער עט זי נישט ליב האבן, אין משך א יאר צוויי דריי וועלן זיי טשיעטן עניוועי. לעטס סטארט. דואינג שידוכים. קיין רב וועט עס ענק נישט זאגן ווייל ער אליינס זוכט ער ווייסט נאך נישט פון ווי און פון וואס און פון ווען. לאמיר לעבן באלעבאטיש. א בחור דארף א מיידל, א מיידל ברויך א בחור, לאמיר זיי צוזאמשטעלן און ס'זאל זיין א שידוך. און אויב דו האסט שוין נישט קיין השפעה נעבעך אויף דיין טאכטער, טריי מיטצולעבן מיט איר און זען ווי זי גייט, און זאלסט נאכפרעגן דיך ביי א טרעוול עידזשענט האו סעיף. אלל דיס טינגס אר. און בכלל ווי קומען מיידלעך, איך זאג שוין לאנג, ווי קומען מיידלעך צו דרייוון אין פרעמדע ראודס, און נאכדערצו ביינאכט? כ'האב אייביג געזאגט אז דו נעמסט, א בחור נעמט א קאר נעמט ער א לאודעד גאן, ער קען מיט דעם שיסן און הרג'ענען הונדערט מענטשן, ער קען זיך אויך הרג'ענען. וועגן דעם איך פלעג אלץ זאגן און איך זאג עס היינט אויך, אז די ישיבה לאזט נישט זאלסטו האבן דרייווער לייסענס גיי ארויס פון די ישיבה, ווייל דו עסט דרייוון אן דרייווער לייסענס עסט הרג'ענען א מענטש ביסט א רוצח פאר לייף, דו דארפסט נישט די ישיבה, אדער מאך עס שטילערהייט די ישיבה זאל עס נישט קענען כאפן. באט דאונט דרייוו וויטאוט לייסענס, איך פלעג דיר זאגן אין סענדז סטריט אויך פאר די בחורים, כאטשיג דער רבי זכר צדיק לברכה וואס היינט איז זיין יארצייט האט געזאגט אז א בחור וואס דרייווט זאל מען ארויסווארפן, האב איך געזאגט אז מען וועט דיך כאפן וועסטו ארויסגיין, באט דרייוו נישט אן א לייסענס ווייל דאס איז רציחה, די גאווערמענט וועט עס נישט וועלן פארשטיין אז די ראש ישיבה האט נישט געלאזט האבן לייסענס, און איך וויל אויך זאגן מען האט געכאפט יעצט בעלז, די גאווערמענט גייט שוין נישט געבן קיין געלט, די זעלבע גייט יעצט זיין מיט עדיוקעישן דא אין אמעריקע, און די זעלבע גייט זיין מיט. טשיילד סעקשועל אביוז, עטס ווייסט נישט וואסער א פאוערפול סטעיטמענטס איך האלט אין איין שיקן פאר די גאווערמענט, איך זאג זיי, עטס האטס געזען פערגוסענס, נאכאמאל געווען די וואך, ס'עט זיין א יאר א האלב יאר ארום עט זיין די זעלבע נאכאמאל די יארצייט פון באלטימאר, שריי איך פאר די גאווערמענט הערטס אויס אונזער געוויין, יעדעס קינד וואס מען מאלעסטעט האט נישט קיין פעינטעסט טשענס אין העווען נישט צו קריגן העלפ און נישט צו קומען פאראויס, און די דזשאדזשעס זענען קאראפט און. די לויערס זענען ליגנערס און מען סטראשעט מען אינטימעדעיט וויטנעסעס מיט וויקטעמס און פערענטס וואטש ענד סי דאס וועט נעמען צייט ס'האלט שוין ממש ביי די שוועל וואס זיי הערן מיך אויס ווייל איך טענה צו זיי ליסן אזוי קען מען אונז נישט לעבן נו מען טוט שרייען מען פארפירט מען מאכט רייעטס העי אונז ווארן מיר ענק אונז מיר מוזן מאכן רייעטס עניוועי ולהשם הישועה. יעצט איז אריינגעקומען נייע נייעס אז די מיידל האט געמאכט א לעפט טורן זי האט אנדערעסטימעיטעד די ספיד. פון דעם טרעקטער טרעילער איז במילא איז עס נישט ווי אזוי מען האט געזאגט דער טרעקטער טרעילער איז אריבער אויף די אנדערע זייט זיי זענען צוגעלערנטע דרייווערס און נאך א זאך איז אריין געקומען אז זיי זענען אלע טיטשערס אין חרדישע ארטאדאקסישע סקולס אזוי שרייבט דער פאוסט יעצט איך וויל וויסן די טיטשערס פון אונזערע קינדער, יעצט הייבט עטס אן צו פארשטיין פארוואס אונזערע קינדער זעען אזוי אויס, אויב דאס זענען די טיטשערס איז דאך מעגן דאך די קינדער אויסזען וויאזוי אימער, קען א בחור גיין אין די גרעניץ פון מאנטריאל און ניו יארק דארטן ווי ס'איז דא דער גרויסער וואטערפאל און ווי ס'גייען צעליגע מיידלעך און ווייבלעך און שטעל דיר פאר ער קען זיך אנטשעפן אין איינע, אנבעליוועבל! ער זאגט מיר די ערשטע וואך וואתחנן שבת נחמו האט ער נישט געכאפט, עקב האט ער געכאפט, און מאנטאג איז ער שוין געווען מיט איר אין א האטעל אין איין בעט. פיגער איט אוט. אז אונזערע טיטשערס מעגן קומען דא ארום הוצקענען מיט קארס, נו, פארוואס זאלן נישט די סטודענטס זיין בעסער? אז בעלזער רב זאגט אז מ'טאר נישט דרייוון אין לאנדאן די קינדער אין סקול, כאטשיג דארטן איז דא א חזר וואס ער האט א טעקסי א קאר סערוויס רייז ראלס רויס, און די טיטשערס מעגן דרייוון אין קאליפארניע זענען געקומען פון קאליפארניע אויף אריזאנע, פיגער איט אוט רבותי! מאכטס א ספאט טשעק אויף די אלע טיטשערס און זעהטס צו זיי האבן נישט קיין סמארטפאונס און קיין אייפאונס. יעצט איך האב געוואלט זאגן, מ'עט היינט נאכט מאכן צוויי לוויות, און יעדער זאגן זאגן אזאלעכע וואוילע מיידלעך, אזאלעכע גרויסע צדיקים! רבותי, כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו, מי איז פופציג, צען און פערציג איז פופציג. ביידע מיידלעך זענען אלט געווען פופציג יאר, דער אייבישטער האט געווארט זאלן א שידוך טוהן, זאלן ברענגען קינדער אויף די וועלט, וואס איז דא געשעהן רבותי? פארוואס מאכט מען נישט חתונה די קינדער? ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, איינמאל איז געזעסן א סאטמאר איד מיט א ליטוואק, זאגט דער ליטוואק ווען נישט רבי אהרן קאטלער וואלט נישט געווען קיין אידישקייט אין אמעריקע, דער איד האט זיך אויפגערעגט, זאגט ער ווען נישט רבי אהרן קאטלער וואלטן מיידלעך חתונה געהאט ביי די אכצן אזוי ווי בית רחל מיידלעך האבן חתונה, אמאל איז געווען אזוי, מען האט חתונה געהאט גראב ביי די זיבעצן אכצן. דאס האט אונזער רבי איינגעפירט, ער איז מיר נישט קיין למדן און קיין גאון, זאגט ער, אזוי ווי עס איז געקומען ר' אהרן קאטלער האט מען חתונה ביי די דרייסיג, ער מיינט אזוי, מען האט שוין היינט נישט חתונה ביי די פערציג, וואס איז געשען אז די מיידלעך זענען זעקס און צוואנציג און זיבן און צוואנציג יאר, פיר שטיק, איך וויל וויסן וואט העפענד היר, ווי זענען די רעבעס זאלן שטופן שידוכים, ווי זענען סתם מענטשן זאלן שטופן שידוכים, לא נודע מי הכהו איז דא פופציג יאר, דער אייבישטער ווארט פופציג יאר די קינדערלעך זאלן מאכן פריה ורביה, זאלן חתונה האבן. זאל זיך מזדווג זיין א זכר מיט א נקבה און זאלן ברענגען קינדער אויף די וועלט, עטס ווייסט וואס פאר א כעס דער אייבישטער איז אויף אזאלעכע זאכן? עטס ווייסט ווי דער אייבישטער איז געוואלטיג ברוגז? יעצט שטאט זאלן זיך אויפשטעלן רבנים ביי די לוויה זאגן מען גייט גרינדן ארגאניזעישאנס צו העלפן אז מען זאל קענען חתונה מאכן די אלטע מיידלעך, גייט מען זאגן אוי זיי געווען אזאלעכע וואוילע מיידלעך, מען האט ארום געשיקט אין די בלאגס אויכעט זענען נישט נאר געווען וואוילע זענען שיין אויכעט זענען אלע א ברכה צו מאכן אויף זיי. זי וואלט געקענט מאכן א שיינע ווייב און ברענגן שיינע לעכטיגע דורות און טאקע שיינע קינדער אויכעט, ס'איז א אומגליק וואס מען טוט, רבותי נעמטס ענק אין אכט, דער אייבערשטער איז מלא כעס. אזוי שטייט דאך אין פסוק וירא השם, דער אייבערשטער האט געזען, וינאץ און ער האט געצערנט, מכעס בניו ובנותיו, פון די זין און פון די טעכטער, אז מען לאזט מיידלעך זאלן אליינס פארן אויף אזעלכע ווייטע פלעצער, און מען מאכט איר נישט חתונה, איז דער אייבישטער ברוגז. איך וויל ענק זאגן, ווען די מיידל וואלט געהאט חתונה געהאט, וואלט זי שוין געהאט צוויי דריי פיר קינדערלעך, וואלט זי געהאט אנדערע דאגות, ווי קויפט מען א סטרעטשי, ווי קויפט מען פעמפערס, און ווי קויפט מען א קריב, און א קערידזש, זי וואלט נישט געדארפט פארן דא אויף די פלעצער. יעצט איז בערך אויך די צייט פון דעם אומגליק וואס איז געשען נעבעך אין די גרענד קעניענס, איך מיין אז ס'איז געשען. די וואך צו אין דעם טאג אפילו, דער אייבערשטער צערנט אויף דעם, רבותי האלטס עס נישט גרינג, און ווען די קינדערלעך וואלטן געווען כלות, וואלטן זיי אויך געהאט אנדערע דאנגעס, מאמי קום איינקויפן דאס, קום איינקויפן דאס, די פורניטשער, די חתונה קלייד, שטאפיר, און אז מען לאזט זיי גיין הפקר ביז זעקס און צוואַנציק זיבן און צוואַנציק האבן זיי טאקע נישט קיין דאנגעס, יעצט וואס גייט זיין אין די גאנצע סקול, יעדער גייט וויסן ווי די טיטשערס האבן ארומגעבאמט. געבאמט א גאנצן זומער און ווי זיי האבן געבאמט און ס'איז דא פיקטשערס ווי זיי פארן אזאלעכע פיר רעדערדיגע בייסיקלס אין די זאמד אין די בערג, וואסערע השפעה האט היינט א טיטשער? אפילו זיי זענען שוין נעבעך געשטארבן אבער ווער טראסט שוין היינט א טיטשער? ס'איז א געפערליכער אומגליק רבותי ס'איז נישט משיג צו זיין דעם אומגליק, אונז פארליר מיר נעבעך אלע קרעדיביליטיס וואס אונז האמער, פאר די קינדער פארליר מיר זיי, די קינדער הייבן אן צו זיין מבינים, און די אנדערע צוויי מיידלעך לאמיר האפן אז זיי וועלן אויכעט מצליח זיין, אז זיי וועלן געזונט ווערן, רבותי אונז זעמער אזוי פארדרייט, און לאטס אפ מיט די רבנים, זאלן זיך אלע גיין אין דר'ערד, ס'איז יעצט געווען אויכעט א מעשה, א רב קאלט מיך אפ, ער זאגט ער וויל מיט מיר רעדן, זאג איך אין די גאס זאל איך מיט דיר רעדן, איך האב מורא דו וועסט מיך טאטשן, זאגט ער מיר נחום אונז וויל מיר וויסן וועלכע רב ס'האט דיר געליעקט די אינפארמעישן וועגן חזקאל טייטלבוים. זאג איך אים דו ביסט משוגע? ס'האט מיר נישט קיין רב עס געליעקט, פון וואן ווייסטו אז נישט דאס ווייבל האט עס מיר געליעקט? ניין ווייל דאס ווייבל זאגט ס'איז נישט געווען קיין רעיפ, זי ווייסט דאך נישט פונקטליך וואס ס'איז געווען. הער אויף מיט די אלע זאכן, מ'האט באצאלט גרויס געלט און ס'איז מיר נישט אינטערעסאנט וואס זי זאגט, אבער כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון קליימער פארוואס האט מען מיר נישט געגעבן די בענעפיט אף די דאוט כאטשיג וויפיל מ'האט געגעבן פאר חזקאל טייטלבוים? מ'האט דאך מיך ארויסגעווארפן ווי א דאגי! און דער זעלבער האב איך יעצט געוואויר געווארן, דער זעלבער רב האט מיר פארציילט אז איך האב געזאגט אז ס'איז דא א מוהל וואס מ'האט ארויסגעגעבן א בריוו אז ער טאר נישט זיין קיין מוהל. ער הייסט גראס, זיין טאטע האט א שול דארטן אויף סאוט אכט און כ'ווייס דריגס צו ווי צו איך קען מיך נישט אויס דארט. איך האב געבויט די מקווה גראדע פאר זיין טאטן. דער גראס. איז געשטאנען צעטלעך פון דער וועד פון די משמרת ה. פריז, אז מען טאר אים נישט נוצן פאר מוהל. ווי כ'האב אלץ פארשטאנען ווייל ער האט הערפיס. זאגט מיר יעצט דער רב ס'דא א פיקטשער ווי ער שטייט אין א פלאץ ווי ס'טאנצן נאקעטע נקבות און ער טאנצט מיט. פרעג איך אים ווער האט עס געכאפט. זאגן זיי איינער פון אונזער אפגעפארענע. מען קען היינט נישט גיין אין קיין שום באר ווי ס'זאל נישט זיין אונזער אפגעפארענע. יעצט איך נעם א דיסקלעימער איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם. אבער טאמער יא וויל איך פארשטיין. פארוואס אויף אים איז מען מחפה און אויף מיר האט מען נישט מחפה געווען. וואס איז? איך בין עפעס געווען פון הפקר? מיין משפחה איז פון הפקר? ווען איז מען מחפה און ווען נישט? און איך זעה ס'געווען מן השמים מ'זאל מיך ארויסווארפן פון קליימער, דער גרעסטער בתי זונות איז געווען אין קליימער, אז חזקי טייטלבוים איז א נואף, און זיין שוואגער ר' זישע כץ איז א נואף, און חזקי ראזענבערג איז געווען א נואף, און ווער איז נישט קיין נואף דארטן? ס'טאקע נישט געווען קיין פלאץ פאר מיר. עניוועי, איז וויל איך נאר וויסן פארוואס קומט זיך אים מער קרעדענטשעלס ווי פאר מיר? פאר אים האט מען נאר ארויסגעגעבן אז ער טאר נישט זיין קיין מוהל, און יעדער מיינט ווייל ער האט הערפיס. און כ'וויל פרעגן נאך א זאך, די ביי מיר האט מען ארויסגעגעבן אז אלע מקווה'ס וואס כ'האב שוין געבויעט אמאל זענען אלע פסול, סא כ'וויל פרעגן, אפשר זיינע אלע מילות אויך פסול אפשר דארף מען יעדן איבערמל'ען? אדער מאכן הטפת דם ברית, מיינסט וויי דו יו לעט דיס פיפל געט עוועי וויט איט, און די זעלבע מיט חזקאל טייטלבוים יעצט, ווער ווייסט צו זיינע ברית'ן זענען כשר, איך רעד שוין נישט וואסערע הייליגע מחשבות א מוהל דארף האבן וואס ער ברענגט אריין אין קינד, איך רעד שוין אין די מציאות אליינס, ער נעמט קינדער פון אכט טאג און ער גייט זיי קראנק מאכן אויף א לעבן ווייל הערפיס, ווייל ער לויפט ארום זינדיגן, וואס האט עטס מיר נישט געגעבן מינימום די בענעפיט אוו די דאוט? ס'איז דא איינער דוד האלענדער, דוד האלענדער איז געווען א שלום בית מאכער יארן צוריק אין קרית יואל, מען האט אים געכאפט אז ער האט געטאטשט פרויען, ער האט געטון כל דבר אסור אזוי ווי נחמיה וועבערמאן און אזוי ווי יעדער וואלט עס ווען געטון ווען מ'לאזט אים ווען, און מען האט אים מעביר געווען, מען האט געשריבן פאר די שכנים א בריוו, ער האט זיך אונטערגענומען ער וועט קיינמאל מער נישט זיין מער ארויסהעלפן פרויען, האב איך דעמאלטס געפרעגט פארוואס האט מען נאר געשריבן פאר די שכנים, מען האט געדארפט שרייבן אין גאנץ קרית יואל, מיט א קאר קען מען פארן אין גאנץ קרית יואל אין צוויי מינוט. האט מען געזאגט ער האט שידוכים קינדער שידוכים, פרעג איך זיי יעצט ער האט דאך שוין א שידוך געטוהן מיט די קינדער פארוואס קומט מען נישט ארויס מיט א בריוו, איך וויל פארשטיין פארוואס האט יענער מער רויטן בלוט ווי איך, וואס האט עטס פון מיר געוואלט? איך זאג דיר נאכאמאל חזקאל טייטלבוים לא היה ראוי לאותו מעשה, ס'איז נישט מעגליך. נאר פארוואס? ווייל דו שייגעץ האסט געזען ווי מ'האט פארגאסן מיין בלוט אין א שול ווי איך האב געדאווענט יארן, און מיין טאטע הריני כפרת משכבו האט אויך געדאווענט דארטן אפשר צוואנציג יאר, און מ'האט מיך ארויסגעווארפן, און כ'האב אפילו נישט געטארט אריינקומען נעמען מיין טאטענ'ס טלית און תפילין טאמער ער האט נישט געקענט איין טאג גיין אין שול. מיין שווער זאל זיין א גוטער בעטער, ער איז געווען נעבעך קריפלט די לעצטע צוויי יאר, כ'האב געבעטן ביי קהל ייטב לב, דער גוי ברענגט אים אריין אין סאטמאר, ס'איז זייער באקוועם, ס'איז נישט דא קיין שטיגן אין סאטמאר אויף. וואן פיפטי טו עי ראדני האב איך געבעטן איך וויל אים לייגן יעדן טאג תפילין איך האב נישט וואס צו טון איך בין איך איך איך דארף נישט פאנטשן א קלאק איז די ענטפער געווען ניין די ביסט אין חרם זאלי קו די עסט נאך אזוי באצאלן פאר די אלע שייגעץ שטיק וואוי וואוי עסטו נאך באצאלן. א גוטן און א פרייליכן שבת, אזא בלע המוות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן.